ער פלעגט אלץ צוהאקן וואס ס'האט זיך געפונען אין שטיבל, און כאטש דער רויטער וועלוול האט פון פאלקאווניק'ס קומען אין הייזל נאר היזקות געהאט, דאך איז ער זייער שטאלץ געווען דערויף, געפילט זיך געערט. די איינוואוינער פון געסל האבן שוין אנגעהויבן קומען צום רויטן וועלוול בעטן ביי אים טובות, א גוט ווארט ביים קאמיסאר וואס דער רויטער וועלוול איז פלוצים געווארן ביי אים א גאנצער מאכער.

איינמאל ווען דער פאלקאווניק איז געווען איינגעשלאסן מיט דער שפאניערין אין איר חדר'ל, און דורך דער פארמאכטע טיר האט זיך געהערט דער געקלענג פון גלעזער און א שיכור'ע גערויש, איז מאטקע געווארן אייפערזיכטיק. ער האט אנגעהויבן פארבענקען זיך נאך דער שפאניערין. ער האט אנגעהויבן דערמאנען זיך אן די נעכט אין די וועלדער, ווי זי האט זיך. אַרױסגעגנבֿעט צו אים פֿון דער בױד, און פֿאַר די אױגן איז אים שטײן געבליבן דאָס בילד פֿון יענער נאַכט אין װאַלד, װי זײ בײדע שלעפּן קאַנאַריקן, אַ נאַסן, אַ שװײַגנדיקן, אין טײַכל אַרײַן. מאָטקע האָט ניט געװאָלט זיך דערמאָנען אָן דער סצענע. ער האָט זיך געפֿילט פריקרע איטלעכס מאל ווען ער האט געקלערט דערפון, כאטש ער האט ניט פארשטאנען און ניט געפילט דעם פארברעך און די שרעקליכקייט פון דער זאך. עס איז ביי אים געווען א דערמאנונג פון אן אומאנגענעמען חוב וואס ער האט געמוזט טאן, נאר איטלעכס מאל ווען ער האט געקלערט דערפון, איז אים די קונצמאכערין פארגעקומען אזא נאענטע, ווי ער וואלט מיט איר אין יענער נאכט חתונה געהאט און זי איז געווארן זיין ווייב אויף שטענדיק, אדער ווי ער וואלט דענסמאל מיט איר צוזאמען געבוירן געווארן און זי איז זיין שוועסטער. ער האט זיך געפילט מיט איר אזוי פארבונדן אז וואס עס זאל ניט געשען מוז ער שטענדיג זיין מיט איר. דאך זינט חנה'לע איז אים געפעלן געווארן און ער האט זיך אין קאפ אריינגענומען אז ער מוז חתונה האבן מיט חנה'לען איז אים די קונצמאכערין געווארן גלייכגילטיג. ווען חנה'לע איז אים אבער פארשוואונדן פון אונטער די האנט און ער האט געכאפט פון איר דעם פסק האט ער זיך געוואלט ארויסשלאגן פון קאפ די גאנצע געשיכטע מיט חתונה האבן און ער האט זיך דערמאנט אן דער שפאניערין. נאך מער האט אים צו דעם אויפגערייצט דער פאלקאווניק קאמיסאר. זיינע אפטע וויזיטן, די גאנצע נאכט וואס ער האט פארבראכט איינגעשלאסן מיט דער שפאניערין, און די מתנות וואס זי האט געקראגן פון אים, דאס אלץ האט אים אזוי אייפערזיכטיג געמאכט אויף דער ערשטער געליבטער זיינער, אז ער האט זיך מיטאמאל דאס גאנצע חתן ווערן פון קאפ ארויסגעשלאגן, און אנגעהויבן דערנענטערן זיך צו דער קונצמאכערין. שווער איז עס אים אויך ניט אָנגעקומען, ביי די ערשטע ווערטער זיינע, ביי זיין פאַרלוירענעם שמייכעלע און ביי דעם אָננעמען זי ביי דער האַנט, האָט זי אים אַלץ מוחל געווען. זי איז ווידער געוואָרן זיינע מיט לייב און לעבן. זי האָט זיך געפילט, אַז מאָטקע איז איר באַשערטער, איר מאַן, איר ברודער און איר הערשער, וואָס קאָן טאָן מיט איר אַלץ וואָס ער וויל און פירן זיך ווי אַזוי עס געפעלט אים. נאָר איצט איז געשטאַנען דער פּאָלקאָװניק קאָמיסאַר אין װעג און זײ האָבן בײדע געקלערט װי אַזױ פֿון אים פּטור צו װערן. קאַפּיטל צען. בײַ דעם רױטן װעלװל אין הײַזל, אין דעם קלײנעם שטיבל בײַ דער קונצמאַכערן, איז הײַנט אַ באַל. דאָס האָט זיך מאָטקע אַ באַל געמאַכט פֿאַר זיך און פֿאַר זײַנע כּלות. פרוכטן, וויין, גערויכערטע פיש און פלייש שפייזן זיינען געווען לרוב כיד המלך. דאס האט דער פאלקאווניק קאמיסאר צוגעשטעלט, אריינגעשיקט איטליכן טאג פון די געשעפטן וואס ער האט אונטער זיין ממשלה. און די זאפאסן זיינען געווען אזויפיל, אז זינט דער פאלקאווניק האט אנגעהויבן קומען צו דער שפאניערן, האבן דעם פאפיראסניק'ס קינדערלעך גאר אנדערש, געזינטער און פרישער אויסגעזען. די גאנצע שכנישאפט האט געלעבט פון דעם עסן ווארג, און מאטקע האט זיך איטליכן טאג געקענט מאכן א באל. נאר היינט איז א גרויסער באל, היינט איז חנה'לע צוריק געקומען אהיים צו דער מאמען אין קאפע הויז אריין, און מאטקע האט געוואלט איר מיט דער מאמען ווייזן אז ער האט זיי אין דער ערד, אז ער איז געווען א יולד וואס ער איז זיך געגאנגען שדכנ'ען צו א נאריש מיידל, און זי האט זיך נאך דערוועגט קאנאריקן אפצושלאגן. ער האט געוואלט ווייזן אז קאנאריק באדארף קיינעם ניט, אז קאנאריק האט פאר קיינעם קיין מורא ניט, אפילו ניט פארן פאלקאווניק קאמיסאר. ער טרינקט אליין אויס דעם וויין וואס דער פאלקאווניק שיקט אריין פאר זיך. ער וועט אים נאך אוועקנעמען די שפאניערן און זי ערגעץ וואו אוועקפירן. מיט אים וועט זי גיין. פאר אים וועט זי אפילו אוועקווארפן א פאלקאווניק קאמיסאר. מאָטקע, האַלב אױסגעטאָן, ליגט אױסגעשפּרײט, װי אַ קיניג, אױפֿן בעט, פֿאַר אים אױפֿן טיש שטײען אױסגעשטעלט װײַנען, ליקערן, קאָניאַקס, פֿאַר אים, בײַם בעט, זיצט די שפּאַניערן. זי איז אָנגעטאָן אין דעם שענסטן זײַדענעם קלײד, מיט שפּיצן באַפּוצט, אין װײַטן, טיפֿן דעקאָלטע, מיט נאַקעטע אָרעמס און בריסט. זי טראָגט די גרױסע רױטע רובינען אױרינגלעך, מיט ברילאַנטן באַזעצט, װי אַלע שאַנסאָנעטקעס,

דערנאך האט ער זיי ארויסגעטריבן און איז געבליבן מיט איר אליין. זי האט שוין געטאנצט פאר אים, זי האט זיך שוין אויסגעטאן נאקעט פאר אים, און זי האט אלץ געמוזט טון פאר אים ווי זי טוט עס פארן פאלקאווניק קאמיסאר. זי האט זיך אויסגעטאן נאקעט, נאר אין די שווארצע זאקן און רויטע רובינען אין די אויערן מיט די. שפּאַנישע קאַמען אין די האָר, האָט זי איר נאַקעט לײב געבראָכן פֿאַר אים און געװיזן איטלעכן גליד באַזונדער. מאָטקע איז געלעגן װי אַ קיניג, געזופּט דעם ליקער און באַטראַכט זײַן פֿאַרמעג. זי האָט אים געמוזט רופֿן פּאָלקאָװניק. ער האָט זיך אײַנגערעדט, אַז ער איז דער פּאָלקאָװניק-קאָמיסאַר, און אַלץ, װאָס מאַרי די שפּאַניערן האָט געטאָן פֿאַרן פּאָלקאָװניק-קאָמיסאַר, האָט זי געמוזט טאָן אױך פֿאַר אים. װער בין איך? האט מאטקע געפרעגט, פאלקאווניק קאמיסאר פון ניינטן צירקל אין גאראד ווארשע. און ווי אזוי גיט מען אפ טשעסט א פאלקאווניק קאמיסאר? האט מאטקע נאכגעמאכט דעם קאמיסאר. אט אזוי! האט זיך די שפאניערין אוועקגעשטעלט א נאקעטע פאר אים מיט דער האנט פארן שטערן. איר שטאלצער שווארץ חנעוודיקער קערפער, אין די שווארצע זיידענע זאקן מיט די רויטע רובינען אין די אויערן, אויס.

האָט דאָס מיידל אויסגעשריגן מיט שרעק, דערהערנדיק זײַן נאָמען און דעם נאָמען פֿון טויטן. עס האָט איר פֿאַר די אויגן געגעבן אַ שײַן יענע נאַכט, און עס איז איר געווען, ווי ווען אַ ווײַבל דערמאָנט זיך אָן דער נאַכט פֿון איר חתונה. און דו האָסט ליב אַ קאָמיסאַר, אַ גוי, אַ כאָלערע, אַ כוואַסטאָוו, אַ טשאָרט! און אַזוי מאַכסטו פֿאַר אים איטלעכן טאָג? גיי! האָט ער איר געגעבן אַ שטופּ אָפּ פון זיך מיט פאַראַכטונג. מאָטקע לעבן, איך האָב אים דען ליב? עס עקלט דאָך מיך! וואָס זאָל איך טאָן? ער האָט זיך צוגעטשעפּעט צו מיר און קריכט צו מיר. נעם מיך אַרויס פון דאַנען! פיר מיך אַוועק, זאָל ער מיך ניט געפינען! דיך אַוועקפירן? אַזוי אַליין קרענקט ער!

ער האָט דאָס זײַניקע געקראָגן. ער איז טױט, און פֿון קײן טױטן זאָלסטו ניט לאַכן, דו הערסט, װאָרעם איך װעל זיך אָננעמען פֿאַר אים, איך הײס נאָך אים קאַנאַריק! דאָס מײדל האָט אים אָנגעקוקט און ניט פֿאַרשטאַנען. מאָטקע איז מיט אַ מאָל ערנסט געװאָרן און זיך פֿאַרטראַכט. װאָס איז דיר, מאָטקע-לעבן? האָט זי זיך צוגעפּעסטעט צו אים מיט ליבע, האָרך מיך אױס, מאַרי. דו װײסט, אַז דאָרט אין טײַכל ליגט קאַנאַריק? מיר האָבן אים אַרײַנגעװאָרפֿן און מיר זענען אַװעקגעגאַנגען. ער האָט געװאָלט אַװעקגײן מיט דיר, בין איך מיט דיר אַװעקגעגאַנגען. ער האָט געהײסן קאַנאַריק, איך הײס קאַנאַריק. דאָ, אױף דער ברוסט, טראָג איך זײַן פּאַס, און איך בין ער. איך האב קיין מאמע ניט, קיין טאטן ניט, נאר איך בין קאנאריק, פונקט אזוי ווי ער. קאנאריק איז מיט דיר אוועקגעגאנגען און האלט זיך מיט דיר, מיר מוזן זיך האלטן אינאיינעם, צוזאמען, אט אזוי, קלאפט ער מיט ביידע הענט צו, פונקט אזוי ווי ווען מיר וואלטן דענסמאל חתונה געהאט. וואס עס זאל ניט זיין, אז ניט. איז ניט גוט. אַז איך װעל אױפֿהערן צו זײַן קאַנאַריק, האָב איך מורא, װעט ער צוריקקומען, אױפֿהעבן זיך פֿון טײַכל און צוריקקומען אַהער, פֿון מיר נקמה נעמען, און דיך צונעמען אױך. האַלט דיך, מאַרי, װאָס סע זאָל ניט זײַן צװישן אונדז, האַלט דיך! איך בין קאַנאַריק און דו אַ דראָטנגײערן. טױזנטער זאָל מען מיר געבן, װעל איך דיך ניט פֿאַרקױפֿן. מען האט מיר שוין געוואלט געבן אסאך געלט פאר דיר, דיך ניט פארקויפן, ניט פארקויפן, מיט דיר חתונה געהאט אויף שטענדיק. און זיי האבן זיך צוגערוקט איינס צום צווייטן, געקוקט זיך אין די אויגן אריין. אין זייער בליק איז געלעגן די שרעק פארן טויט וואס זיי האבן ביידע דורכגעלעבט, דער סוד פון דער זינד וואס זיי זענען ביידע באגאנגען, און עס איז געווען ווי די זינד וואלט זיי פארבונדן אינאיינעם, קיין ווארט האבן זיי ניט גערעדט, נאר לאנג און טיף זיך געקוקט אין די אויגן אריין, און נאכאמאל איבערגעלעבט דאס, וואס זיי האבן אמאל אין וואלד, ווען קאנאריק איז געלעגן אין טייכל, איבערגעלעבט, און ער האט געהערט זיין נאמען רופן. מאטקע לעבן, פיר מיך אוועק פון דאנען, געדענק אין גאט, איך וויל אים ניט אנקוקן, דעם פאלקאווניק קאמיסאר. נארינער, איך וועל שוין מאכן אזוי, אז ער וועט שוין אוועקגיין. איכ'ל מיך אריינגנבענען ווען ער איז דא, דאס פנים פארשטעלט, וועל אים צונעמען דעם רעוואלווער און אים ארויסיאגן אויף דער גאס אין די גאטקעס. וועסט שוין זען וואס איכ'ל מאכן. ווי דעם פאלאק דענסמאל, געדענקסט ווען דו ביסט נאך געווען אזא קליינער יאט? האט די קונצמאכערין געלאכט און ער האָט זי אױף די קני גענומען, און זײ האָבן אָנגעהױבן געלעכטער מאַכן פֿון דעם פּאָלקאָװניק-קאָמיסאַר און פֿון דער גאַס מיט מענטשן, װאָס האָבן אַזױ מורא פֿאַר אים, און זײ האָבן אױסגעאַרבעט פּלענער, װי אַזױ דעם פּאָלקאָװניק-קאָמיסאַר שפּיצלעך אָפּצוטאָן און דערנאָך אַנטלױפֿן. קום, מאָטקע-לעבן, לאָמיר גאָר אַװעק פֿון װאַרשע, ברענען זאָל זי! מיר וועלן צוריק ווערן קונצמאכערס ווי געווען, עס בענקט זיך נאך די שטריק, געדענקסט ווי אלע פריצים זענען מיר נאכגעפארן אין די שטעטלעך און די מערק ארום, ווען איך בין אויף דעם דראט געגאנגען, א קונצמאכערין געווען, וואס האסטו געמאכט פון מיר מאטקע, האט דאס מיידל אנגעהויבן וויינען, שווייג, נאר, איך וועל דיך אריינגעבן אין א קאבארעט, אין א גרויסן צירק, אדער ערגעץ וואו דו וועסט ארבעטן פאר רייכע מענטשן, וועסט אסאך געלט פארדינען, איך וועל דיך אנטון, וועסט זען מארי. מאטקע הארציגער, מאטקע געטרייער. נאר פלוצלונג האט זיך געהערט א קול פון א מיידל אין קארידאר רופן, חיים'ל! משה לעבן! קומטס אראפ עסן, מ'דארף דאך באלד אין חדר גיין! מאטקע איז בלייך געווארן. ער האָט זי דערקענט. עס איז געווען חנה'לעס קול. מאָטקע האָט זי נאָך ניט געזען, נאָר צום ערשטן מאָל זינט איר קומען אַהיים דערהערט איר קול, און דאָס קול האָט אין אים אויפֿגעוועקט אַ קוואַל פֿון געפֿילן און זכרונות. דעם יונג האָט מיטאַמאָל אָנגעהויבן באַנג צו טאָן פֿאַר עפּעס. ער האָט זיך געפֿילט שמוציק, און עס איז אים אַן עקל אָנגעגאַנגען פֿאַרן ווײַן מיט דעם קאָניאַק מיט די נאַקעטע שפּאַניערין, פֿאַר זיך און פֿאַר זײַן גאַנץ לעבן. ער האָט דאָך געלאַכט און געאַרבעט מיט זיך ניט צו קלערן דערפֿון. ער האָט אויסגעטרונקען אַ גלעזל קאָניאַק און געקושט די שפּאַניערין אויפֿן מויל. עס האָט אים אָבער שוין געעקלט דאָס לײַב, וואָס איטלעכע נאַכט רירט עס אָן אַן אַנדערער.

ער האָט שוין מער ניט געקענט זיין אין שטיבל. ער האָט זיך אָנגעטאָן און איז אַראָפּגעגאַנגען. אין קאַפע-הויז האָט ער זיך געשעמט אַריינצוקומען. ער האָט זיך געשעמט צו קוקן חנה'לען אין די אויגן אַריין. ער האָט נאָר אַריינגעוואָרפן אַ בליק דורך דער שפּאַרע פון אַ פענצטערל אין קיך און דערזען חנה'לען. זי'ז געשטאנען, האט דערלאנגט אירע ברידערלעך עסן און עפעס גערעדט צו זיי. ער האט געזעהן איר שווארצן קאפ האר ווי זי פארקעמט זיך מיט א שרונט, ער האט געזעהן אירע הענט ווי זי רוקט צו דעם טעלער און רעדט עפעס צום ברודער'ל מיט א חנעווד'יג שמייכעלע. מער האט ער ניט געקענט זעהן און ניט געוואלט. דאס הארץ האט אים פארקלעמט און ער איז אוועק. לאנג איז ער געגאנען ביי די גאסן ביז ער איז אנגעקומען צו דער אייזערנער בריק. ער האָט זיך אַװעקגעזעצט אױף די שטײנער בײַ דער װײַסל און געקוקט אין װאַסער אַרײַן. דערנאָך האָט אים אַ כּעס אָנגעכאַפּט. ער איז בײז געװאָרן אױף װעמען? און מיט אַ מאָל האָט זיך אים געדאַכט, אַז ער איז בײז אױף קאַנאַריקן, װאָס ליגט אַ טױטער דאָרט אין טײַך. ער האָט גענומען שטײנער און אַרײַנגעװאָרפֿן אין װאַסער אַרײַן, װי ער װאָלט געװאָרפֿן שטײנער אױף קאַנאַריקן. אַלץ איז ער שולדיק, וואס איך האב אים געהארגעט אלץ ער. ער האט פלוצלינג אנגעהויבן שמייכלען. ער האט געזען ווי חנה'לע גרייט צום טיש שבת פארנאכט. ער, מאטקע, איר מאן, איז נארוואס אהיימגעקומען פון וועג. א פורמאן איז ער, און ער ברענגט פאסאזשירן פרייטאג שפעט אין שטאט אריין. ער איז אריינגעקראכן מיט די שמוציגע שטיוול אין שטוב אריין, און דאס שטיבל איז שוין צוגעראמט, אויסגעקערט, אויסגעשאטן מיט זאמד צו שבת, און חנה'לע בייזערט זיך אויף אים פארוואס ער שמוציגט איין די פאדלאגע, נאר די מאמע וואס וואינט מיט זיי אינאיינעם קומט ארויס, דערלאנגט אים א בעקן מיט הייס וואסער אפצואוואשן זיך. ער האט דערפילט דעם טעם פון פיש וואס קאכן זיך אין דער קיך, דעם ריח פון חלה וואס שמעקט אין שטיבל, און זיך געזען ווי א באלעבאס, ער, מאטקע, גייט מיט א סידור אין שול אריין דאווענען, ער שמייכלט אויף זיך אליין. און ווידער האט אים דער כעס געפאקט. ווער לאזט ניט? ווער שטייט און לאזט ניט? פארוואס האט מען געמאכט אויס אים וואס ער איז? און ווער האט עס געמאכט? אלע האבן עס געמאכט, אלע מענטשן האבן געוואלט אז מאטקע זאל זיין א גנב, מאטקע זאל קאנאריקן הרג'נען, אז מאטקע זאל זיך ארומשלעפן מיט נקבות דאס גאנצע לעבן און ניט טארן האבן ניט קיין ווייב פאר זיך, ניט קיין מאמע פאר זיך, נאר א הייזל פאר א היים און א נקבה וואס עס קומט צו איר איטליכע נאכט א פאלקאווניק קאמיסאר פאר א כלה, ער האט מיטאמאל דערפילט אן עוולה וואס די גאנצע וועלט. די זון, דער הימל, די ערד און די מענטשן זענען באגאנגען קעגן אים, וואס זיי האבן אים גענייט צו זיין דאס וואס ער איז, אלעמען האט ער באשולדיגט, נאר ניט זיך. זיך האט ער געזען ריין. ער איז ניט שולדיג. און איינגעשפארט האט ער זיך דערפאר טאקע, וואס זיי ווילן, אז מאטקע זאל ווייטער אזוי זיין, ארומשלעפן זיך אין הייזלעך און ניט טארן האבן חנה'לען פאר א ווייב, א ווייב, וואס זאל שבת מאכן.

ער האָט מיט אַ מאָל דערפֿילט ווי קאַנאַריק וואָלט געווען אַ לעבעדיק נפֿש וואָס ראַנגלט זיך מיט אים. מאָטקע האָט געכאַפּט שטיינער, גרויסע שטיינער און זיי געוואָרפֿן אין דער ווייסל אַריין, ווי ער וואָלט זיי געוואָרפֿן אויף קאַנאַריקס קערפּער וואָס ליגט אין וואַסער ביי אַ שטיין אָנגעבונדן. די דראָטנגייערין פֿאַרקויפֿט ער נאָך הײַנט, און די איבעריקע מיידלעך לאָזט ער אָפּ שליימעלען שלאָסנהעקער. ביליק וועט ער מאַכן. וויפֿל שליימעלע וועט געבן, וועט ער נעמען. צונויפנעמען די פאר הונדערט רובל און ארומקוקן זיך וועגן א געשעפט. ער וועט אפשר קויפן א פערד און וואגן, און אפשר וועט ער אנהייבן האנדלען מיט שטיוול, ער וועט שוין זען מיט וואס ער וועט האנדלען, נאר אלץ וועט ער מאכן אז מאטקע זאל האבן אן אייגן ווייב, א היים, א מאמע, ווייל זיי ווילן ניט. און מיט דעם אימפּעט וואָס ער איז געווען געוואוינט מיט דעם צו טאָן זאַכן וואָס זענען אים אויסגעקומען רעכט, איז ער געגאַנגען אויספֿירן זיין באַשלוס, אַן אָנשטענדיקער מענטש צו ווערן להכעיס דער וועלט. קאַפּיטל עלף. אין שכנות מיט וועלוולס הייזל אויף דער אַלטער שטאָט האָט געוואוינט אַ פֿעלדשער, יענקעלע שערער. צו אים אין רעזורע, אזוי ווי אין קאפע ווארשאווסקי, זיינען זיך צונויף געקומען די וואוילע יונגען, די האלטערס, די קאדעטן מיט די אלע בעלי בתים פון די הייזלעך וואס האבן זיך געפונען אויף דער אלטער שטאט. נאר בעת אין קאפע ווארשאווסקי איז מען זיך צונויף געקומען צו פארברענגען, איז ביי יענקעלע שערער אין רעזורע געווען די בערזע פון די הייזלעך. דארט האט מען געהאנדלט, דארט האט. איין פאטראן פארקויפט א צווייטן אדער אפגעלאזט אדער אויסגעביטן א לעבעדיגן מענטשן. דארט האבן די בעלי בתים געקויפט און די יונגען האבן פארקויפט זייערע סחורות. און ניט איין מאל האט א קאדעט אריינגעפירט א סוחר אין קליינעם שטיבל אריין וואס דער שערער האט געהאט גאנץ באזונדער מיט אנדערע טרעפלעך ארויפצוגיין צו ווייזן אים א לעבעדיגן נפש א נאקעטן צו באקוקן אים צו ער איז ווערט דעם פרייז וואס מען בעט פאר אים.

שטיל זיינען אלע היינט, מען זעט קיין מיידל ניט אין גאס, די יונגען דרייען זיך וואס ווייניגער איבער דעם טראטואר, אלע היטן דאס געשעפט, אלע האבן מורא אז די גרויסע סוחרים זאלן חלילה ניט אריינפאלן און דאס גאנצע געשעפט זאל ניט אונטערגיין. עס איז אין דער אמת'ן ניטא וואס צו שרעקן זיך, פאליציי אליין היט די סוחרים.

ביי יענקעלע אין רעזורע איז היינט לעבעדיג. די אידענע האט זיך געפעדערט גאנץ פרי אין מארק און אויפגעקויפט די בעסטע פיש און די פעטסטע גענדזלעך. אין קיך ברענט עס און דער ריח פון געבראטענס טראגט זיך איבערן מארק. דאס בראט מען גענדזלעך פאר די סוחרים. אין א קליין שטיבל נאך די רעזורע וואס מען קען אהין אראפגיין מיט הינטערטרעפ, זיצן די סוחרים אויף צוויי הויך געבעטע בעטן. די סוחרים זײַנען אַ דיקע פֿרוי אין די פֿופֿציקער יאָרן זייער רײַך אָנגעטאָן אין זײַדנס מיט ברילאַנטן אָנגעשטעקט אויף אירע פֿעטע דיקע פֿינגער מיט שנורן פּערל אויף איר דיקן פֿעטן האַלדז וואָס לאָזן זיך שווער אַראָפּ איבער איר הויכער גרויסער ברוסט און לעבן איר אַ יונגערמאַן אויך רײַך אָנגעטאָן אויך מיט ברילאַנטן באַפּוצט וואָס זעט אויס אַ קראַנקער צו זײַן ווי אַ סוכאָטנער מיט געשפּיצטע פֿינגער. דער יונגערמאַן קוקט זיך נערוועז אום איטלעכע ווײַל, רויכערט ציגאַרן, האַלט אין איין דרייען די קליינע וואָנצעלעך. דאָס איז דער סוחרטעס אַ זון. צווישן זיך רעדן זיי אַ שפּאַנישן זשאַרגאָן, געמישט מיט טערקישע ווערטער אָדער מיט ווערטער פֿון אַלע אַנדערע שפּראַכן, וואָס ווערן נאָר גערעדט אויפֿן גאַנצן קאָנטינענט, כּדי די אַרומיקע זאָלן ניט פֿאַרשטיין. מיט די פארקויפער רעדן זיי אויף אידיש, כאטש די פרוי מיטן יונגן מאן זעהען שוין ניט אויס ווי אידן, נאר זייער אריענטאליש מיט ברוינע געזיכטער און מיט שווארצע אויגן. זיי רעדן זייער ווייניג מיט די בעלי בתים פון די הייזלעך און מיט די יונגען. דאס רוב רעדן זיי צווישן זיך, און די ערשטע זאך וואס זיי פרעגן זיך נאך ווען מען גיט זיי אן סחורות איז צי דאס מיידל וואס מען וויל זיי פארקויפן איז א בלאנדע. קוים איז זי א בלאנדע דינגען זיי זיך ניט און באצאלן וויפיל מען הייסט זיך געבן. פאר זיי אויפן טישל ליגט אנגעלייגט א פאק פאטאגראפיעס פון מיידלעך אין פארשיידענע פאזעס טייל אין אנשטענדיגע ווי אידישע כלה מיידלעך טייל אין אויסגעלאסענע נאקעטע פאזעס. די מאמע מיטן זוהן באקוקן די פאטאגראפיעס גלייכגילטיג. לאזן די פארקויפער אויסרימען די מעלות פון די מיידלעך שאקלען צו מיטן קאפ.

מיט אים באַראַטן זיך די סוחרים, אױף זײַן װאָרט פֿאַרלאָזן זײ זיך, אים גלױבן זײ, צו אים האָבן זײ צוטרױ, װײַל ער איז אַ קרובֿ. אַלע װײַל קומט די ייִדענע אַרױף מיט אַ טאַץ אײַנגעמאַכטס, אַ פֿלעשל שנאַפּס, אַ פּאָר פּאָמעראַנצן און זאָגט מיט אַ גוט שמײכעלע, מע זאָל די מומע עפּעס נעמען אין מױל אַרײַן, זאָל זיך דער קוזין דאָס האַרץ דערכאַפּן. און אַז יענקעלע יאָגט זי אַראָפּ, ענטפֿערט די ייִדענע.

געשעפט. א טייל סחורות וואס מען קען זיך ניט מכח זיי אויסגלייכן אין פרייז הייסט מען זיך פארווייזן. דעמאלסט פארשווינדן אלע כדי קיינער זאל גארניט באמערקן וואס דא גייט פאר. די מאמע מיטן זון בלייבן. פלוצלונג עפנט זיך די טיר און עס ווייזט זיך א מיידל. דא וואוינט ניט גדלי' גלעזער? פרעגט דאס מיידל. יא, דא וואוינט גדלי' גלעזער. קום נאר אריין מיין קינד. די מאַמע מיטן זון באַקוקן דאָס מיידל, ווינקען זיך דורך מיט די אויגן, אַלץ וועגן גדליה גלעזער. כאָטש דאָס מיידל ווייסט גאַנץ גוט, אין וואָס דאָ האַנדלט זיך, און כאָטש זי אַליין וויל זייער פֿאַרקויפֿט ווערן צו דער סוחרטע, דאָך רעדט מען אַלץ וועגן גדליה גלעזער. און פֿאַר מער פֿאָרזיכטיקייט ליגט אַ טעשל קאָרטן אויפֿן טיש. טאָמער באַפֿאַלט פּאָליציי, הייסט עס, מען האָט געשפּילט אין קאָרטן. נאר זייער זעלטן פרעגט מען זיך אויף גדלי' גלעזער. לרוב פארלאזט מען זיך אויפן ווארט. קיין געשעפט ווערט ניט געפירט מיט אזויפיל צוטרוי צווישן די סוחרים מיט די קונים, ווי דאס געשעפט פון לעבעדיגע סחורה. דא וועט קיינער ניט אפנארן. מען האנדלט אויפן ווארט, און אלע היטן דאס געשעפט ווי דאס אויג אין קאפ, ניט נאר די סוחרים, נאר אפילו די סחורות אליין, מער פֿון אַלע פֿרײען זיך מיט דעם געשעפֿט די מײדלעך. דאָס לעבן פֿון די מײדלעך אין די הײַזלעך װאָס איז אײנטאָניק, װערט זײ אַזױ לאַנגװײַליק, אַזױ דערעסן, אַז זײ בענקען נאָך עפּעס, נאָך אַ געשעעניש, װאָס זאָל זײ אַרױסנעמען פֿון די ענגע שטיבלעך און זײ ברענגען אין דער גרױסער װעלט אַרײַן.

פיל פון די מיידלעך וועלכע זענען אוועק שרייבן צו זייערע חבר'טעס בריוו און עס הייסט אז זיי ווערן אזוי רייך אז זיי שיקן געלט אהיים, מאכן גליקליך זייערע עלטערן, מאכן חתונה זייערע שוועסטער, זיי האבן גאלדענע ציין און פוצן שטענדיג זייערע ציין מיט גאלדענע שטעכערס. לעגענדעס גייען ארום אין די הייזלעך וועגן מיידלעך וואס זענען אוועק קיין בוענעס איירעס און עס האבן זיך פארליבט זיי שווארצע פֿירשטן שווארצע סולטאנען און זיי לעבן איצט ווי קיניגנס צוליב דעם גארן אלע מיידלעך פון די הייזלעך פארקויפט צו ווערן קיין בוענעס איירעס. און ווען די סוחרים קומען פון ארגענטינע אויפקויפן סחורה, ווערט יום טוב אין דער אלטער שטאט. אלע מיידלעך פארבן זיך אפ אויף בלאנד, טוען זיך אן העלע קליידער, ווייל די נעגערס אין בוענאס איירעס האבן נאר ליב בלאנדע. מער פון אלץ איז געווען פרייליך אין רויטן וועלוועלס הייזל צווישן קאנאריקס כלות. קאַנאַריק פֿאַרקױפֿט אַלע זײַנע מײדלעך, האָט מען גערעדט אין דער אונטערװעלט. און טאַקע זײַנען אַלע קאַנאַריקס כּלות געװען אָפּגעפֿאַרבט אױף בלאָנד, און מאָטקע האָט זײ אַלע פֿאַרקױפֿט מיט אַ גרינג האַרץ. אים אַלײן האָט מען ניט צוגעלאָזט אין דער ראַזורע צו יענקעלע שערער. ער איז נאָך ניט געװען קײן סטאַטיק, קײן אָנגענומענער סוחר, אַז מען זאָל אים צולאָזן צו די אַרגענטינער סוחרים אָדער צו גדלי' גלעזער, װי מען האָט זײ גערופֿן אין געהײם. ער האט אפילו ניט געוואוסט וואו דער מארק איז. דאס געשעפט איז געמאכט געווארן דורך וועלוול דעם רויטן. סיי ווי סיי, ווי עס זאל ניט זיין, האט מאטקע געקראגן א טאש מיט הונדערטער, ווי מען האט גערעדט אין דער אונטערוועלט. א יונג האט א בייז מזל, פונקט ווען ער וויל פארקויפן זיין סחורה, קומען אן די ארגענטינער סוחרים. גדלי' גלעזער איז אראפגעפאלן אויף קאנאריק'ס בייז מזל. די גאנצע אלטע שטאט האט גערעדט אז קאנאריק איז רייך געווארן, געכאפט א גרויסע אפותיקי און מען האט אים מקנא געווען. אבער וואס וועט ער טון אן סחורה? זארג דיך פאר אים ניט, ער וועט שוין קריגן אנדערע סחורה. גיי, ער גיט דאך אויף דאס געשעפט, ער ווערט דאך א חתן פאר חנה'לען, זי וויל דאך אים ניט. איצט וועט זי אים שוין וועלן, אז דער יונג האט נאר געלט געקראגן וועט זי אים שוין וועלן. און וואס האט ער געמאכט מיט די שפאניערין? ער האט זי אויך געוואלט פארקויפן, נאר דער רויטער וועלוול האט ניט צוגעלאזט, ער האט מורא פארן פאלקאווניק קאמיסאר, האט איינער פארזיכערט, ער האט זי ניט געוואלט פארקויפן, מ'האט אים אנגעבאטן אסאך געלט, ער האט ניט געוואלט. אזוי האט מען גערעדט אין קאפע ווארשאווסקי און אויף דער גאנצער אלטער שטאט וועגן מאטקע'ן און וועגן זיינע כלות. און אלע זענען גליקליך געווען, אלעמען האבן די ארגענטינער סוחרים מיט גדליה דער גלעזער גליקליך געמאכט, מאטקע האט געלט געקראגן, דער רויטער וועלוול האט שיין פארדינט, נאר מער פון אלע איז גליקליך געווען די לעבעדיגע סחורה אליין, וואס מען האט פארקויפט,

קאפיטל צוועלף. עס איז געקומען די צייט ווען די סחורה האט באדארפט עקספעדירט ווערן איבערן ים, האט זיך די סחורה צעוויינט און אנגעהויבן געזעגענען זיך מיט די פריינט און די באקאנטע וואס זי האט געהאט אין דער שכנשאפט. ביי דעם פאפירוסניק אין הויז איז געווען יום כיפור. די מיידלעך זענען געקומען געזעגענען זיך מיטן פאפירוסניק'ס קראנקער יידענע, די מיידלעך האבן געוויינט און מען האט איינס דעם אנדערן זיך אנגעוואונטשן אלדאס גוטס, עטס זאלט מיך ניט פארגעסן אויף יענער זייט ים, אז עטס וועט בשלום אהין קומען, זאלט עטס געדענקען מיך דא מיט מיינע קינדער. אייך פארגעסן, גענענדעלע, איר זייט דאך אונז בעסער געווען ווי א לייבליכע מאמע, האט זיך די סחורה פונאנדער געוויינט, קיינמאל ניט אייך פארגעסן. גענענדעלע, באהאלט דאס פאר די קינדערלעך, האבן די מיידלעך איר אריינגעטראגן זייער וועש און קליידער, און אוועקגעגעבן אלץ וואס זיי האבן ניט מיטגענומען. נאָר אײנע האָט גאָרניט אַװעקגעגעבן, דאָס איז די לאָװיטשערן, װאָס האָט זיך געזאַמלט איר אױסטײַער און געהאַלטן איר קאַסטן װעש. װי װעסטו פֿירן אַזאַ קאַסטן װעש איבער דער גרענעץ? װאָס טױג דאָס װעש איבער דער גרענעץ? דאָרט, אױף יענער זײַט, קריגט מען װעש שפּאָט ביליק, האָבן איר די מײדלעך אױסגערעדט. זי האָט אָבער ניט געװאָלט הערן. װעש קומט אומעטום צוניץ. ניט געװאָלט פֿאַרקױפֿן, ניט געװאָלט אַװעקגעבן. עס האט זיך איר געדאכט אז ווען זי וואלט אוועקגעגעבן דעם אושטייער-וועש וואלט זי אוועקגעגעבן די האפענונג אמאל חתונה צו האבן און פירן אן אנשטענדיג לעבן. דער קאסטן וועש, די ליילעכער האנטעכער טישטעכער און איבערציערס, איז געווארן ביי דעם מיידל דער סימבאל פון איר ריינקייט, פון איר האפענונג, און זי האט דעם קארב וועש געהיט און מיטגעפירט דאס אומבאפלעקטע ווייסצייג אהין אין דעם שווארצן קיניגרייך, וואו זי האט זיך געקליבן ווערן א פירשטן פון א שווארצן פרינץ. אז איר וועט נאר בשלום אריבערקומען די גרעניץ, למען השם א קארטל, מיר און די קינדערלעך! האט זיי די קראנקע פאפיראסניצע צום לעצטן מאל נאכגעשריגן. די קינדערלעך זײַנען געפֿאַלן די מיידלעך אויפֿן האַלדז, אַרומגעכאַפּט זיי און באַוויינט מיט אמתע קינדערשע טרערן די גוטע מומעס. און דאָס גאַנצע געסל האָט באַגלייט מיט רחמנותדיקע בליקן די אָפּגעפֿאָרענע מיידלעך. אַלע האָבן געוווּסט וווּהין מע פֿירט זיי. פֿיל האָבן זיי באַדויערט, ניט איבער דעם שרעקלעכן גורל, וואָס איז זיי באַשערט אין דער ווײַטער מדינה, נאָר איבער דער לאַנגער רײַזע איבערן גרויסן ים, פֿאַר וועלכן אַלע האָבן מורא געהאַט. פיל האבן זי מקנא געווען און געוואונטשן זיך צו זיין אויף דעם ארט פון די מיידלעך וואס פארן אפ אין א לאנד וואו מען שארט גאלד אין די גאסן און וואלטן אליין געפארן ווען זיי וואלטן נאר אויף הוצאות געהאט און אלע האבן געוואונטשן אז זיי זאלן בשלום דערגרייכן דאס לאנד פון דער שווארצער הערשאפט. מאטקע איז דערווייל אויס קאדעט געווארן און איז דער אנשטענדיגער מענטש. ער קליידט זיך שוין ציווילנע, ניט פּאָ-קאַדעטסקו, ווי יעדער יונגער מענטש, אין אַ נײַעם אָנצוג, אַ קראַג מיט אַ שניפּס און אַ גאָלדענעם זייגער, און שפּאַצירט איבער די געסלעך פֿון דער אַלטער שטאָט. און מאָדנע! קוים איז די אַלטע שטאָט געוואָר געוואָרן, אַז מאָטקע האָט געלט, אַז מאָטקע האָט געכאַפּט די שיינע אַפּותּיקי פֿון די בוענאָס-אײַרעסער סוחרים, אַז מאָטקע איז געוואָרן אַ מענטש מיט מענטשן צוגלײַך, האָבן אַלע אויפֿגעהערט פֿאַר אים צו שרעקן זיך, פֿאַר אים מורא צו האָבן. געשעמט האָט מען זיך נאָך מיט אים. עס וואָלט קיינער פֿון די שיינע בעלי-בתּים אים ניט אָפּגעשטעלט און גערעדט מיט אים. נאָר אַז עס איז אַראָפּ פֿון אים די מיסטעריע, וואָס האָט אים געהאַט אײַנגעהילט, ווען ער איז געווען דער בעל-הבית בײַ די מיידלעך, ווען איטלעכער אין געסל האָט געציטערט פֿאַר קאַנאַריקן און אים אָפּגעטראָטן דעם וועג, איצט האָט מען אים שוין ניט אויסגעמיטן. אַז ער איז אַרײַנגעקומען אין אַ געשעפֿט עפּעס קויפֿן, איז מען שוין ניט אַנטלאָפֿן פֿון אים. מאָטקע איז געוואָרן אַן אײַנוווינער פֿון דער אַלטער שטאָט, און מענטשן האָבן אים געהאַלטן פֿאַר גלײַך מיט זיך. אין קאַפֿע וואַרשאַווסקי איז מאָטקע ניט אַרײַנגעקומען. ער האָט זיך געשניטן אױף אַן אָרנטלעכן מענטשן. דאָך האָט ער חנהלען ניט אָפּגעלאָזט פֿון אױג. ער האָט זי אָפּגעװאַרט אין די אָװנטן, װען זי האָט די ברידערלעך געגעבן צו עסן אין קיך, אַרײַנגעגנבֿעט זיך אין הױף אַרײַן און אַרײַנגעקוקט דורכן פֿענצטער. האָט ער נאָר דערזען דעם שװאַרצן קאָפּ אירן, די לאַנגע לאָקן, װאָס לאָזן זיך איר אַראָפּ איבערן אַקסל, האָט אים אַרומגענומען אַ רינגקײט. ער האָט אין דעם שװאַרצן קאָפּ האָר אירן געזען זײַן גאַנץ לעבן, װאָס ער האָט זיך אױסגעחלומט, װי עס װעט אױסזען אין דער צוקונפֿט, און דער קאָפּ איז געװאָרן פֿאַרבונדן מיט נאָך עפּעס, װאָס איז אים זײער טײַער געװען פֿון זײַן פֿאַרגאַנגענעם לעבן. חנהלעס קאָפּ האָר האָט אים דערמאָנט אין זײַן מאַמעס פּנים. ער האָט זיך נישט געקענט פֿאָרשטעלן חנהלען אָן דער מאַמען. די צוויי נפשות, חנה'לע און זיין מוטער, זענען ביי אים געווארן איינס, און ער האט זיי ביידן ליב געהאט ווי איין נפש. מאטקע'ן האט איצט פארדראסן וואס חנה'לע זיצט אין קאפע ווארשאווסקי און באדינט דעם סארט מענטשן וואס קומען אהין אריין. מאָטקע האָט מיט אַ מאָל דערפֿילט די גאַנצע מיִעסקײט פֿון געסל און פֿון קאַפֿע װאַרשאַװסקי, און ער האָט געװאָלט, אַז חנהלע, זײַן חנהלע, זאָל זײַן װײַט אַװעק פֿון דאָרט. ער האָט געװאָלט, אַז די מוטער זאָל זי באַהאַלטן בײַם פֿעטער, װי מען האָט זי געהאַט באַהאַלטן פֿאַר אים, און קײנער זאָל ניט קענען צוקומען צו איר, קײנער זאָל ניט װיסן, װוּ זי איז, אַפֿילו ער אַלײן זאָל ניט װיסן, װוּ זי איז. א שדכן צו מלך קאפעמאכער, חנה'לעס פאטער, האט ער נאך ניט געוואלט שיקן. עס איז אים נאך געשטאנען אין וועג די שפאניערין. די שווארץ-חנעוודיקע דראטנגייערין האט זיך נאך געפונען אין דעם הייזל, און דער פאלקאווניק קאמיסאר איז איטליכן אוונט געקומען צו איר צו גאסט. מאָטקעס האַרץ איז צעריסן געװאָרן צװישן די צװײ מײדלעך, חנהלען און דער שפּאַניערין. ער האָט די שפּאַניערין ניט געקענט פֿאַרקױפֿן אַזױ גרינג, װי די אַנדערע מײדלעך. יענע מײדלעך זענען בײַ אים געװען סחורה. די דראָטנגײערין איז געװען משפּחה. אַ לעבעדיקער מענטש. זײַנס אַ מענטש. ער האָט עס געפֿילט און גערעכנט זיך מיט דעם געפֿיל, ער האָט אָבער געװוּסט, אַז חנהלען װעט ער ניט קענען האָבן, סײַדן נאָר ער װעט פּטור װערן פֿון דער שפּאַניערין, װען זי װעט זיך אױסרײַסן פֿון זײַן לעבן. און חנהלען האָט ער געװאָלט האָבן מער פֿון זײַן לעבן. דאָס איז איצט געװען זײַן אַמביציע, זײַן שטאָלץ, צו האָבן אַ װײַב, אַן אײגן װײַב און אַן אײגענע מוטער, װי יעדערער מענטש האָט, דערפֿאַר װאָס אַלע האָבן זיך פֿאַרנומען אױף אים. און צו חנהלען האָט ער געװאָלט קומען מיט אַ רײן האַרץ און רײנע הענט. לאַנג האָט ער געקעמפט מיט זיך, ביז איין מאָל איז ער געקומען צו דער שפּאַניערין און איר אַלץ פאַרטרויט. ער האָט גערעדט צו איר ווי אַ ברודער צו אַ שוועסטער, ווי אַ מענטש צו אַ מענטש. ער האָט איר אַזוי געזאָגט, מאַרי, מיר מוזן זיך צעשיידן. איך גיי אַוועק פון דאַנען. וואָס רעדסטו, מאָטקע? האָט דאָס מיידל אים אָנגעקוקט מיט שרעק. וועסט חתונה האָבן, יאָ? יא, האט מאטקע געענטפערט, פארוואס? איך ווייס ניט, איך מוז, איך וויל, איך קען ניט אנדערש. דאס מיידל האט אים אנגעקוקט, דער פארלאנג נאך חנה'לען איז געלעגן אין זיינע אויגן. זיינע אויגן זענען אים פארטרערט געווארן, דאס מויל אויסגעקרימט און די נאז בלעך. דאס מיידל האט אים זייער ליב געהאט, זי האָט זיך ניט געקענט אײַנהאַלטן, האָט זיך געװאָרפֿן אױף אים און אַרײַנגעביסן זיך אין זײַנע ליפּן מיט אירע קרומע שאַרפֿע צײנדלעך. מאָטקע לעבן, איך װעל דיך ליב האָבן, װאָס דו זאָלסט ניט טאָן. האָב מיך יאָ ליב, האָב מיך ניט ליב, איך װײס, מײַן לעבן איז בײַ דיר אין די הענט. דו קענסט מיך מסר'ן פאר'ן פאלקאווניק קאמיסאר אז איך האב קאנאריקן געהארגעט אז איך הייס אן אנדער נאמען אז איך האב א פאלשן פאספארט? גיב מיך ארויס אז דו ווילסט, נאר חתונה האבן וועל איך מיט חנה'לען אפילו אז איך זאל וויסן יונגערהייט אין דער ערד צו פוילן. איך וויל חתונה האבן מיט איר, דערנאך קענסטו מיר קיין סיביר אויף קאטארזשנע ראבאטע שיקן אז דו ווילסט, נאר חתונה האבן מיט חנה'לען וועל איך.

די נאַכט גנבֿע זי און גיב זי אין אַ הײַזל אַרײַן. מיר װעלן אין אײנעם זײַן אין אײן הײַזל. מען װעט דיר אַ סך געלט געבן פֿאַר איר. מיר װעלן דיך בײדע ליב האָבן. װעלן בײדע אַרבעטן פֿאַר דיר. מאָטקע איז בלײך געװאָרן. דאָס האַרץ האָט אים אָנגעהױבן שלאָגן. אָפֿט מאָל האָט ער טאַקע געקלערט אַזױ צו טאָן. געקלערט און ניט דערוועגט זיך צו קלערן. טיף אין זיך האט ער דאס געטראכט און איצט זאגט זי זיינע געדאנקען ארויס. ער האט געשוויגן. אין זיין הארץ האט געקעמפט דער יצר טוב מיט דעם יצר הרע. איך וועל זי אנרעדן. איך ווייס שוין ווי אזוי מיט איר צו רעדן. איך וועל שוין אזוי מאכן אז זי וועט באשטיין. וועסט זען. זי וועט באשטיין. האט די שפאנערין ווייטער גערעדט.

געזען ווי עס רינען די טרערן פון אירע אויגן אויף איר איינגעשרומפן ווי א זויל אויסגעהאקט פנים, ווי די ליפן זענען ביי איר פארטריקנט און די אדערן פון איר האלז ציען זיך און ציען זיך ווי ביי א האן, און זי פארגלעזט די אויגן פונקט ווי א האן וואס דער שוחט האט אריינגענומען אין זיינע קני, איינגעבויגן דעם האלז און וועט עס באלד שעכטן. און ער ווייסט נישט ווי אזוי דאס איז געווארן, חנה'לע איז געווארן זיין מאמע און זיין מאמע חנה'לע. ביידע עפעס איין נפש, איין מענטש, און וועט ער חנה'לען שלעכטס טון, וועט עס פונקט אזוי זיין ווי ער וואלט דער מוטער שלעכטס געטון. זיין מוטער שלעכטס טון. דער געדאנק האט אים אזוי אויפגעקאכט אז ער האט אלץ פארגעסן. ער האט געוואוסט אז זיין לעבן איז אין מארי'ס הענט, נאר ער האט נישט געקוקט דערויף, און מיט א געשריי האט ער געגעבן א טאפע מיט'ן פוס. שווייג! וואס מיינסטו, חנה'לע איז דא די מינוט קום! קום! קום! האט ער באפוילן. וואוהין? האט דאס מיידל געזאגט מיט אימה. וואס איז דיין עסק? וואס האסטו צו פרעגן? וואס מיינסטו, כ'וועל דיר דא לאזן מיט א פאלקאווניק קאמיסאר וואס זאל פון דיר דאס גאנצע געלט אוועקנעמען? קום! די מינוט קום! איך וועל דיך שוין פירן אין אקוואריום! אין קאפע שאנטאן אקוואריום. א שאנסאנעטקע וועסטו ווערן, וועסטו כאטש האבן עפעס פאר דיין ארבעט, ניט פאר מיר, נ, ניט פאר מיר, איך דארף ניט דיין געלט, נאר פאר דיר, דו הערסט, זאלסט צו עפעס קומען, ניט זיך ארומוואלגערן אין הייזלעך. ער האָט פֿלינק אײַנגעפּאַקט אירע זאַכן אין קאַסטן אַרײַן, אַרײַנגעװאָרפֿן די זײַדענע װעש, דאָס געװאַשענע און ניט געװאַשענע, זײַדענע קאַפֿטאַנעס, זאָקן, היטעלעך, קאַמאַשן, און געשלעפּט זי נאָך דעם זעלבן אָװנט אין קאַפֿע שאַנטאַן אַקװאַריום, װוּ ער האָט זי פֿאַרקױפֿט דעם דירעקטאָר, װי מען פֿאַרקױפֿט אַ טײַערן הונט אָדער אַ לײב-פֿערד, צװײ הונדערט און אַכציק רובל האָט ער אָפּגענומען פֿאַר איר. פֿאַרן אַװעקגײן האָט ער זי אָנגענומען בײַ דער האַנט, געקוקט איר אין די אױגן אַרײַן און איר געגעבן דאָס אָפּגענומענע געלט. נאַ, נעם עס צו, איך װיל דערפֿון גאָרניט האָבן פֿאַר דיר, קױף דיר קאַפּעלושן. דער מױד האָט עס מער פֿאַרדראָסן, װי װען ער װאָלט זי געשלאָגן. זי האָט אים צוריקגעװאָרפֿן דאָס געלט אין פּנים אַרײַן. איך בין דײַן נקבֿה, דו האָסט מיך פֿאַרקױפֿט? עס איז דיין געלט, וואס גיבסטו עס מיר? מאָטקע האָט אַריינגעלייגט דאָס געלט אין קעשענע און געזאָגט אין דער שטיל, מיין לעבן איז אין דיין האַנט, אויב דו ווילסט, גיב מיך אַרויס. האָב איך זאָרג, וועל איך גיין קיין סיביר אויף קאַטאָרזשנע. די מויד האָט געשוויגן, נאָר פאַרביסן מיט אירע אויסגעטאָקטע שאַרפע ציין אויף אירע רויטע, פאַרפירערישע ליפּן. סוף פון זייט איינס, קאַסעט זיבן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,